די צווייטע שאלה וואס אונז האמיר אריין באקומען, וואס גראדע איז געקומען פון א פרוי, א ווייבל, זי האט געלאזט א מעסעדזש, אויב ס'איז שייך צו געבן א מהלך ווען ס'איז דא א חילוק אין רוחניות און השקפה צווישן מאן און ווייב. איך דערמאן נאכאמאל די הקדמה אז היות וואס יעדע שאלה האט אייגענע ארטיגע זאכן, איז די תכלית און די אופן וויאזוי מ'קען ענטפערן די שאלות נאר אויף א וועג וואס סיי אן וויסן די פרטים און סיי אז ס'זאל זיין א טובה פאר אלע שומעים. די ערשטע זאך איז אז אין רוחניות דארף א פרוי אנטשולדיגט, די ערשטע זאך איז אז אין אוועקשטעלן א שטוב איז אנגענומען און אזוי איז גוט אז ס'פירט זיך אז די מאן איז די קובע אין החלטות און רוחניות, און אסאך מאל האבן פרויען א שוועריגקייט דאס צו אננעמען און צו מיטגיין מיט דעם, און ס'איז טאקע עפעס וואס העלפ פון א רב, פון א מדריך, פון א זייטיגער מענטש, א חכם, קען העלפן די ווייב אננעמען און פארשטיין אז דעת תורה איז צו מיטגיין מיט די מאן אין השקפה. נישט אייביג פעלט אבער אויס צו אנקומען צו די הוראה, און צו די החלטה אין דעת תורה אז א מאן איז קובע אז מען דארף גיין מיט די מאן'ס רוחניות, ווייל זייער אסאך מאל קען די קאפל זיך אדורכקומען אין זייער שמועס און זייער חילוקי דעות, אזוי ווי מען דארף זיך קענען אדורכקומען אין אסאך אנדערע חילוקי דעות וואס איז ערווארטעט צו צו פארקומען צווישן מאן און ווייב, און ווען קאפלס ווייסן וויאזוי זיך דורכצוקומען, איז פונקט אזוי ווי מען קומט זיך דורך אין ממונות, אין דזשאב, אין, אין, אין וואו צו שיקן די קינדער, אדער אסאך זאכן, איז די רוחניות די זעלבע פלאץ, מען פארשטייט זיך, מען פארשטייט די אנדערע זייט, און ס'איז אמת אז נישט אלע קאפלס האבן, ווייסן וויאזוי דאס צו טון, און ס'איז טאקע אמת אז מען דארף זיך לערנען דאס, און אסאך מאל קען עס נאר קומען נאך אסאך אנדערע הקדמות וואס איז דא צווישן די בני בית, א פארשטאנדעניש און א ליבשאפט און א אינטערעסע איינע די אנדערע, אבער פונקט אזוי ווי אין אסאך אנדערע סכסוכים, אסאך אנדערע חילוקי דעות וואס מען קען זיך דורכקומען און ס'זאל ווערן א בחינה פון שלום על ישראל, און די חילוקי דעות און די הבדלים זאלן נישט גורם זיין א פילוג און א צעטיילטקייט אין הארץ דארף די נושא פון רוחניות און חילוקים אין השקפה נישט זיין עפעס וואס מ'קען נישט אויסארבעטן, אבער ווי געזאגט אז ווען ס'איז יא דא א חילוק און מ'קען זיך נישט טרעפן מיט א עמק השווה וועט על פי רוב זיין די דעת תורה אז די מאן איז די קובע אין די ענינים פון רוחניות. איך וויל נישט אריינגיין אין דעם וואס געשעט ווען ווען די הבדלים און די חילוקי דעות זענען זייער אנדערש, זייער שטארק, חס ושלום איינער גליטשט אדער ווערט אויסטערליש שוואך צי עס איז געווען מתחילה אזוי צי עס האט זיך געטוישט שפעטער, און וואס דעמאלטס ווערט עס ממש א ערנסטע שאלת פון דעת תורה, עס ווענדט זיך צי עס איז דא קינדער אין שטוב אדער נישט, און דאס איז נישט עפעס וואס אונז גייען מיר דא רעדן, אונז רעדן ווען עס איז סתם אזוי דא חילוקי דעות, הבדלים, סכסוכים, אנדערע מיינונגן פארשידנהייטן אין רוחניות וואס אויף דעם שמועסט מען אז מען דארף זיך קענען דורך קומען אזוי ווי אסאך אנדערע נושאים וואס איז דא צווישן מאן און ווייב און אפילו ווען ס'איז שווער זיך דורך צו קומען באופן וואס ס'איז שווער זיך דורך צו קומען וועט די דעת תורה געווענטליך זיין אז די מאן איז די קובע און מען זאל זיך טאקע דורך רעדן מיט א דעת תורה.